אין מיין יום הולדת וואס דאס איז געווען ח י אלול תע ד בין איך געווען אויף א קליינעם ישוב, דער בעל הבית איז געווען א קרעטשמער און א פשוטע איד, גאר גאר א פשוטע איד, ער האט קוים געקענט דאווענען און פירוש המילות האט ער נישט געוואוסט, אבער איז געווען א גרויסע ירא שמים און איז אלעמאל געוואוינט צו זאגן אויף יעדע זאך און אין יעדע צייט ברוך הוא ומבורך לעולם ועד. און זיין ווייב די קרעטשמערין פלעגט אלעמאל זאגן געבענטשט זאל זיין זיין הייליגער נאמען. יענעם טאג בין איך ארויסגעגאנגען אין פעלד ווי דער סדר פון קדמונים אז אין א יום הולדת דארף מען זיך מתבודד זיין א משך זמן זיין פאר זיך א משך זמן מסוים אויף א חשבון הנפש ווי עס ווייזט אויס בשעת איך בין אזוי ווייט פאקטיש אין היום יום, עמוד מ ד, ברענגט דער רבי דאס אלס א מנהג קדמונים אז מען זאל זיין בהתבודדות א געוויסן זמן אין יום הולדת און מאכן א חשבון הנפש און וואס מען געפינט וואס מען דארף מתקן זיין זאל מען עס מתקן זיין און זיין און בשעת די התבודדות האב איך געזאגט מזמורים תהלים און האב עוסק געווען אין יחודי שמות הקדושים וואס קומט ארויס פון פסוקי תהלים. זייענדיג פארטיפט אין דעם אין דעם זאגן דעם תהילים מיט די יחודי שמות האב איך נישט געפילט וואס טוט זיך ארום מיר, פלוצלינג זעה איך אליהו הנביא, זאגט דער בעל שם טוב, און א שמייכל איז אויף אליהו הנביא'ס ליפן.

און פון איר זאגן געלויבט איז זיין הייליגער נאמען, און די יחודים רעשן שטורמען אין אלע עולמות מער נאך ווי די יחודי שמות וואס גרויסע צדיקים זיינען מכוון. אליהו הנביא דערציילט מיר וועגן דעם גרויסן נחת רוח כביכול בשמים.

צו אסיפה פון די צדיקים נסתרים, האב איך פארגעשלאגן דעם דרך, און מ'האט אנגענומען דעם דרך המבואר אויף מפרסם זיין די עבודה פון אהבת ישראל. אין אן אנדערע רשימה איז נאך אייס אויסגענומען מסתמא שפעטער צו דערמאנען, אבער מפני שלימות הענין איז כדאי אז דער בעל שם טוב טאקע זייענדיג נאך א נסתר איז אמאל געקומען אין א שטאט און דארטן געווען א פרוש וואס שוין צענדליגער יארן איז ער געזעצן אין פרישות אין א צימער אין בית המדרש, א גאון און א און אלס א גאון האט מען אים געהאלטן אלס א צדיק, און דער בעל שם טוב איז צוגאנגען צו אים און געפרעגט וואס מאכט איר רבי? האט ער אים נישט געענטפערט, דער בעל שם איז געגאנגען אנגעטון ווי א פשוט'ע איד מיט די באוואוסטע מגע כימית אויף זיין פעלץ ווי א פשוט'ע איד,

רבי ישראל בעל שם טוב ווי דערמאנט איז געווארן א יתום פון פאטער איין אלט זייענדיג פינף